היינטיגע פרק הייבט אן א נייע חלק פון ספר יהושע וואס דאס הייסט מ'האט געענדיגט מיט די מעשיות פון די מלחמות און די כיבושים, יעצט קען מען לערנען וועגן די חלוקת הארץ, אבער פאר מען הייבט אן דארף מען קלאר מאכן אז מען האט נישט באמת געענדיגט די אלע כיבושים, אזוי ווי עס שטייט יהושע זקן בא בימים, וואס איז געשען דא איז אז יהושע איז אלט געווארן, און חכמים זענען האבן ביקורת אויף אים זיי האבן טענות קריטיק אז ער האט געדארפט שנעלער מאכן די מלחמה ער האט געמיינט אז ער האט די אייבערשטער אים צוגעזאגט ער זאל מנצח זיין אלע כנענים האט ער געטראכט ווי לאנג וועט ער זיך שטופן וועט ער פאר א לענגער לעבן דאס איז א אינטערעסאנטע קריטיק וואס עס שטייט אין מדרש על כל פנים די אייבערשטער זאגט פאר אייבערשטער אתה זקנת בימים און די אייבערשטער זאגט פאר יהושע און ס'איז דאך געבליבן והארץ נשארת הרבה נשארה הרבה מאוד לרשתה, דאס הייסט פון די גבולים וואס מ'האט געלערנט אין אנהייב אין פרק א' ווי גרויס ארץ ישראל דארף זיין, מ'האט נישט איינגענומען אלעס, הגם ס'זעט אויס פריער מ'האט איינגענומען אלעס און אלע שטעט מיט א גאנצע ליסט, דאס איז געווען נאר א געוויסע חלק. און די פסוק רעכנט אויס דא בערך זאת הארץ הנשארת ווי איז נאך געבליבן מ'זאל כובש זיין און ס'איז בעיקר דריי פלעצער אויב איך פארשטיי ריכטיג די דזשיאגרעפי, ס'דא די פלישתים וואס די ווי די פלישתים וואוינען אויף מערב זייט, אויך די גשורי וואס אפשר וואוינען דארט, און די תורה רעכנט אויס אזוי ווי יעדע זאך רעכנט אויס די דזשיאגרעפי די גבול אזוי ווי פון דא ביז דארט פון שיחור וואס דאס איז די נילוס ביז גבול עקרון דאס באלאנגט פאר די כנעני עס איז געווען די ארץ פלישתים וואס באלאנגט פאר די כנעני דאס איז אזוי ווי ארויף אז מען גייט ארויף פון די נילוס ארויף די די ים. און דארט אין די פלאץ פון חמשת סרני פלשתים און פינף שטעט וואס די פלשתים האבן געהאט עזה אשדוד אשקלון גת עקרון און נאך א שטאט אדער נאך א געגנט מחלוקת מפרשים נאך א עם וואס הייסט עוים זענען אלע געוואוינט דארט דאס איז איין געגנט וואס מען האט נישט איינגענומען נאכדעם איז דא נאך א געגנט אין דרום מער פון אונטן כל ארץ הכנעני ביז גבול האמורי וכל הלבנון פון בעל גד תחת הר חרמון דאס איז שוין אויכעט פון צפון דארף מען מדייק זיין פונקטליך, און פון צפון אויכעט פון העכער אויבן ביי די לבנון, צידון צידון האט מען נישט מוריש געווען הגם ס'איז בעצם א חלק פון די ירושה, און די אייבערשטער זאגט פאר יהושע אז איך וועל נאך מוריש זיין, די אידן וועלן נאך כובש זיין די אלע זאכן, נאר ביז דערווייל דו גייסט גייסט נישט טון אליינס, אזוי ווי מ'לערנט אנהייב ספר שופטים ויהי אחרי מות יהושע מ'זענען ממשיך די אידן כיבושים וואס יהושע האט נישט אויסגעפירט, אבער וואס זאל יהושע יא אויספירן, ער זאל אויסטיילן הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך זאל אויסטיילן דאס הייסט מען געט אויס נחלות פון פלעצער וואס מען האט שוין נאכנישט איינגענומען, מ'גייט באלד זען מען גייט דארפן שיקן שלוחים זען וויאזוי מען קען מאכן א מעפ, און דאס איז געווען א ספעציעלע ציווי פאר יהושע אז הגם ער גייט נישט כובש זיין זאל ער לפחות טיילן די לאנד זעט אויס ס'איז עפעס געווען א ענין אז יהושע בן נון זאל זיין דער וואס טיילט די לאנד גיבט יעדע איין שבט זיין פלאץ זאל נישט זיין קיין מחלוקת שפעטער זאגן איך באלאנג דא און איך באלאנג דארט אדער נאך סיבות דאס איז איינע פון די וויכטיגע מטרות פון ספר יהושע באופן כללי. יעצט אבער פאר מען קומט אן צו דעם געדענקען אונז אז בעצם דאס איז נאר אלץ פאר ניין און א האלב שבטים פארוואס ווייל צוויי און א האלב שבטים האבן שוין גענומען זייער נחלה בעבר הירדן און די אמת אונז האבן שוין געלערנט די נחלה כמעט פונקטליך וואס די גבול פון איז און אלעס צוויי מאל שוין אין פרשת מטות און אין פרשת דברים מיט מער פרטים אזוי געשטאנען דא חזר'ט די תורה איבער, חזר'ט יהושע איבער מיט הוספות און שינויים וואס מען דארף מדייק זיין צו עס איז דא, ועל כפנים חזר'ט איבער די נחלה פון ראובן גד און חצי מנשה און ער איז מסביר ווייטער אין זיינע דריי וועגן וואס ער איז מסביר יעדע זאך ער איז מסביר די די גרעניץ, למשל צו אויפן קודם כל באופן כללי נאכדעם באופן פרטי ראובן גד און מנשה יעדע איינער האט געהאט עקסטער א פלאץ, באופן כללי איז די גאנצע עבר הירדן, דאס איז דאס שוין משה געטון יא דאס טוט נישט יהושע בכלל יעצט דאס חזר'ט פשוט איבער וואס משה האט געטון פון ערוער וואס על שפת נחל ארנון און מיט די שטאט וואס איז אין די נחל נחל הייסט א וואדי יא נישט א וואסער דווקא און די כל המישור מידבא עד דיבון דאס איז די גאנצע פלאץ און נאך א וועג וואס מ'קען עס זאגן איז דאס זענען די שטעט פון סיחון מלך האמורי און אזוי מ'גייט זאגן ווייטער אוג מלך הבשן און אפשר נאך נאך צוויי פעלקער וואס אונז לערנען דא וועגן. גבול הגשורי והמעכתי גשורי ומעכתי הגם שפעטער שטייט מ'האט נישט מוריש געווען די גשורי ומעכתי אפשר מיינט דאס ביז זייער גבול און דאס איז ממלכת אוג וואס ער איז געווען פון די רפאים וואס משה האט געהארגעט אבער גשורי ומעכתי האט מען נישט געקענט און זענען געבליבן נאך וואוינען עד היום הזה און די תורה חזר'ט איבער אינטערעסאנט נאך א זאך אז שבט לוי האט נישט באקומען זעט אויס ווי הוה אמינא אז שוין אין עבר הירדן זאל שבט לוי באקומען און זיי האבן נישט באקומען איז דאס באופן כללי נאכדעם רעכנט דער פסוק ארום באופן פרטי בני ראובן וואס האט באקומען און ווייטער די גרענעץ לויט די סדר פון מערוער ועד הארץ אזוי ווייטער נאכדעם א ליסט פון שטעט חשבון דיבון ויהצה א גאנצע לאנגע ליסט און נאכדעם די מלך דאס איז חלקים וואס געווען ממלכת סיחון און בדרך אגב פארציילט ער שוין א קיצור פון די מלחמה פון סיחון און פון מדיין דאס דארף נאך א זאך וואס מען דארף פארשטיין די פינף מלכי מדיין וואס האבן געהארגעט און בלעם וואס איז געווען דעמאלטס א קוסם שטייט דא דארף פארשטיין די מעשה פון די מלחמת מדיין און בלעם, אפשר איז דא הוספות פרטים וואס מ'קען לערנען פון דא, און עד כאן זאת נחלת בני ראובן. נאך די זעלבע זאך מיט בני גד וואס משה רבינו האט געגעבן פון יעזר, דאס איז חצי ארץ בני עמון, יא עמון ומואב טהרו בסיחון, און עד ערוער פון חשבון, און ווייטער א שטאט. ליסט פון שטעט, עמק, בית נמרא, סוכות, צפון, פארשידענע שטעט, דאס איז געווען שטעט פון סיחון, דאס איז אלץ עבר הירדן, נחלת בני גד, נאכדעם חצי מנשה, דא זענען דא די זעכציק שטעט חוות יאיר, וואס יאיר האט כובש כובש געווען אט דאס הייסט חוות יאיר, חלק פון גלעד, מכיר בן מנשה, א חלק פון זיי, די אנדערע חלק גייען זיין אין די נארמאלע פלאץ פון ארץ ישראל, די חלק זינט חצי חצי בני מכיר בן מנשה האבן גענומען די פלאץ וואס מכיר גלעד יא וואס אונז האבן שוין געלערנט אין די תורה דאס דאס האט משה רבינו געגעבן און ווייטער חזר'ט ער איבער אז שבט לוי האט ער נישט געגעבן עד כאן די נחלת עבר הירדן.